לזכות אסתר בת פרידא שתחיה ליום ההולדת שלה ה' סיוון, ולזכות אדל בת שיינא שתחיה ליום ההולדת שלה יום א' דחג השבועות. משיחת אור לערב חג השבועות תשל"ה.

אזוי ווי ר' יוסף איז געווען ביי זיך אן ענוו בתכלית, און אף על פי כן האט ער געזען אז מ'האט אים אויסגעקליבן אז ער זאל זיין דער ראש, ווי די גמרא דערציילט אין הוריות, הכל צריכין למרי חטיא, און דערפאר האט מען אויסגעקליבן ר' יוסף'ן, און קען מען טייטשן אז ר' יוסף האט געזאגט לא תיתני ענוה דאיכא אנא, אז וויבאלד אז ער איז ר' יוסף און ווייסט זיין מעלה. און ווי ער זאגט אין בנוגע צו שבועות אז אי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא, ס'נישט זיין מעלה, דאס איז גאר צוגעקומען מצד דערויף וואס דער יום האט גורם געווען, אף על פי כן זעהט ער אז מ'האט אים אויסגעקליבן, מ'האט אים געמאכט א ראש לגבי דעם חריף ועוקר הרים.

וואס איז דא דער פירוש און דער ביאור, ווארום אין פירוש הפשוט פון עניו און שפל איז דאך דאס ביידע לשונות אין לשון קודש, איז שפל איז דער טייטש אז ער איז שפל באמת ער האט זיך ניט מיט וואס צו האלטן גרויס, עניו איז דער טייטש בדוגמא ווי מען זאגט בנוגע צו משה רבינו וואס חג השבועות איז דאך זיין יום טוב זמן מתן תורתינו, וואס משה קיבל תורה מסיני, און מען זאגט אז משה איז געווען עניו מכל האדם אשר על פני האדמה, איז דאך נישט שייך צו זאגן חס ושלום אז משה האט נישט געוואוסט די מעלה פון תורה, אדער משה האט נישט געוואוסט אז ער איז דער וואס משה קיבל תורה מסיני אדער ער האט חס ושלום נישט געוואוסט די מעלה וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז משה מחיצה בפני עצמו אפילו לגבי אהרן ובניו, און האט אים געשיקט הגבל את ההר וקדשתו, די אלע ענינים פון הגבלה ופרישה וכו' איז אלץ געגאנגען דורך משה, אף על פי כן זאגט מען אז ער איז געווען ענו מכל האדם אשר על פני האדמה. שטייט דאך אויף דערויף דא איינע פון די פירושים אז ענוה איז ניט דער טייטש אז ער ווייסט ניט פון זיינע מעלות וואס דאס איז ניט שייך צו זאגן בנוגע צו דעם גרעסטן עניו ווי דער חומש דערציילט וועגן אים, נאר ווי דער אלטער רבי טייטשט אפ אין ויספו אין דעם מאמר ויספו ענווים בהוויה שמחה אז ער ווייס אלע זיינע מעלות נאר ער האלט אז ווען ס'איז געווען אן אנדערער במקומו.

ווארום וויבאלד אז די גמרא זאגט דעם טעם אויף זיין מינוי וואס הכל צריכין למרי חטיא, האט דאך ר' יוסף געזען אז מ'איז צו אים געקומען פרעגען וואו שטייט דער דין און וואו שטייט די משנה און וואו שטייט די ברייתא, און האט זיי געענטפערט תיכף. אויב ער וואלט פון זיך ניט געהאלטען טאר ער ניט ענטפערען, תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה איז ניט שייך איז צו זאגען וואס די גמרא זאגט אויף דעם אין סוטה. וויבאלד אז ער האט געענטפערט איז דאך א סימן אז ער איז געווען זיכער אז ער איז ראוי להוראה. קען מען נישט זאגן אז דער אפטייטש פון לא תיתני ענווה דאיכא אנא די וואס האבן אים ממנה געווען כאטש ער איז נישט קיין בעל מעלה בשעת אז מען פרעגט ביי אים א שאלה ענטפערט ער די שאלה. און דערפאר מוז רש"י מפרש זיין אין פשטות הגמרא אז דא איז דער טייטש אז אני ענוותן אז כאטש אפילו מען פרעגט ביי אים שאלות און כאטש אפילו ער ענטפערט און זעהט אז הכל צריכים למרי חטיא אף על פי כן איז פילט ער ביי זיך אז ער איז אן ענוותן וואס ער האלט אז אן אנדערער במקומו מיט זיינע כשרונות וואס מען האט אים געגעבן בלידתו, וואס אויף זיי נישט געהארעוועט און די גמרא זאגט וואס האי יומא דקא גרים וואלט אן אנדערע געמאכט אפשר נאך בעסער, וואס דערביי פאלט תיכף אפ די שאלה פארוואס עפעס ווי קומט עס ווי אזוי קען מען זיין אן ענו און זאגן אני ענוותן. וויבאלד אז רב יוסף האט געהאט אין זיך אט א די אלע מעלות, וואס ער איז געווען א מרי חטיא, וואס ער איז געווען א סיני, וואס דאס איז דאך בדוגמא ווי סיני, וואס די גאנצע תורה איז געגעבן געווארן בסיני, ביז כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, און מען זאגט אז רב יוסף איז דאס סיני. און אף על פי כן איז ער געווען אן ענוותן, אט דאס איז דערציילט די גמרא א הוראה אז די שמות מען מוז האבן אז זאל זיין דער ענין העניוות ביי א אידן, זאגן א אידן אז ער איז ניט קיין בעל מעלה חס ושלום, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תורה אור מכל שכן וקל וחומר. אז בשעת מרודך בלאדן איז געגאנגען ג' פסיעות צו כבוד פון דעם אייבערשטן האט מען אים געגעבן מלכות לו ולבנו ולבן בנו דריי דורות פון מלכות על כל העולם כולו ווי דעמאלט איז געווען בבל ובפרט נאך ווי די גמרא זאגט אין חגיגה אז די פושעי ישראל זיינען אויך מלאים מצוות כרימון אנטוואזעגט פון דעסטוועגן דארף מען באווארענען. אז ענווה מוז בלייבן ווארום דאס איז שולל זיין דעם ענין פון שנאת חינם, און וואס דאס מוז מען האבן אלס א הכרח ווי דער חושך פונעם גלות זאל ניט ווערן גרויס מוז מען נאך אנקומען אז מען זאל קענען מבטל זיין דעם חטאינו וואס יסודם איז געווען פון שנאת חינם כדי עס זאל קענען בטל ווערן דער ענין פון גלינו מארצנו. א צווייטער ענין וואס ס'קען גורם זיין צו שנאת חינם איז דאס אט דער ענין אז ער האט נישט דעם ענין פון יראה. ער האט זיך נישט מיט וועמען צו רעכענען און רעכנט זיך נישט מיט קיינעם, במילא איז עושה מה שלבו חפץ. און דער לבו, ווי אז רבי זאגט אין מדרש און רשי ברענגט עס אראפ אין תניא, אז הוא ברשות לבו, וואס אדם עיר פרא יולד, און יצר לב האדם איז רע מנעוריו, במילא איז נישט שייך צו זאגן ביים לב, פרעגן א טעם על פי שכל, ווארום לב איז נישט דער מקום השכל, לב איז דער מקום המידות והרגש וכו', וואס קען צוימען דעם לב אפילו אז ער האט ניט קיין דרגות נעלות ביותר, על כל פנים מוז בלייבן בשלימות דער ענין פון יראת חטא, ער האט מורא אז דאס וועט אים עפעס דאס טרעפן מיט אים, שטייט ניט אז דאס איז יראת הוי', יראת אלקים וכו', ער האט אבער מורא פאר דער זאך אליין,

וואס דערפאר איז אט אט די צוויי מעלות מוז מען האבן אויף ווי נידריג זאל ניט זיין דער גלות כדי ס'זאל זיין די יכולת והרשות והכח נתונה לכל אחד אויף מבטל זיין דעם ענין פון חטאינו און אט אט דעמאלט איז בשעת ישראל עושין תשובה וואס תשובה איז בשעתא חדא וברגעא חדא מיט איין קער, גיט ער זיך א קער און גיט זיך א כאפ אז ער גיט זיך א טרייסל פארן חטא, און ער גיט זיך א טרייסל מצד דעם ענין פון ענווה, אמת טאקע ער האט אין זיך אלע מעלות און האט אין זיך גאנץ תורה ביז וואנעט ער איז סיני,

ווי דער רמבם זאגט בנוגע צו נגאלין איז אויכעט דער ענין התשובה אין אן אופן פון מיד, און אט אט דעמאלט איז נגאלין מיד בגאולה אמיתית ושלימה על ידי משיח צדקינו.